משיחת כח אייר תשלא לנשי ובנות חבד. אויף ציילן א פאלק איז קאן מען דאך דאס טון אויף פארשידענע וועגן, אדער ציילן יעדערן באזונדער אלס א באזונדער איינהייט, אדער ציילן יעדער שבט אלס א באזונדער איינהייט, אדער אויף פארשידענע אנדערע וועגן. דערציילט ער גלייך אין אנהויב במדבר אז דער אייבערשטער האט אנגעזאגט אז די ציילונג זאל זיין למשפחתם לבית אבותם, אז מען זאל זיך קאנצענטרירן אויף דערויף אויף ווי דאס איז אויסגעשטעלט לויט משפחות-ווייז, כאטש אפילו ווי רשי טייטשט אפ איז געווען דער אויספיר מען זאל וויסן וויפיל ס'גייט אריין אידן אין יעדער שבט. ערקלערן דאך דער מהרל מפראג און אנדערע מפרשים אז אזוי האט מען דאס געטאן דורך דאס וואס מען האט געציילט למשפחתם און אויך ווי ער זאגט ווייטער ויתילדו למשפחתם לויט די משפחות-ווייז וויפיל איינהייטן איז דא אין משפחה און דערנאך האט מען צוזאמען געלייגט די אלע משפחות פון יעדער שבט באזונדער.

בפרט זאכן וואס זיי זיינען פארבונדן מיט אידן, איז דערפאר געפינט מען אויכעט ביי מתן תורה איז געווען די הקדמה, די צוגרייטונג דערצו, צוגרייטן דעם אידישן פאלק אויף אויפנעמען די תורה ווי תורה דארף אויפגענומען ווערן, אז כה תדבר לבית יעקב ותאמר לבית ישראל, כה תאמר לבית יעקב ותדבר לבני ישראל,

וויבאלד אז דאס איז אזוי ביי מתן תורה איז דאך אויך פארשטאנדיג אז די וועלט איז דאך באשאפן געווארן בראשית בשביל ישראל ובשביל התורה, אט דאס וואס דער אייבישטער האט באשאפן את השמים ואת הארץ די גאנצע וועלט איז דאס געווען און פארבונדן דערמיט מיטן אידישן פאלק בשביל ישראל ובשביל התורה מיט דער אידישער תורה,

בשעת ס'האט זיך צוזאמענגעשטעלט די ערשטע פאמיליע אין דער וועלט, נאך ניט גלייך ווי אדם הראשון איז באשאפן געווארן, נאר נאך דערויף ווי ס'איז שוין געווען די ערשטע פאמיליע, אָט אָט דעמאָלט בענטשט דער אייבערשטער און ווערט און דעמאָלט עס ווערט דאָס אָנגערופן שמם אדם, אָט דעמאָלט איז דאָס אַ אדם ווי ס'דאַרף צו זיין, ניט ווי ער זאָגט אין זוהר, אז איינער פאר זיך ווערט אנגערופן פלג גופא, א האלבע זאך, נישט קיין גאנצער מענטש, און ווי די גמרא טייטשט דאס אויכעט אפ, פונקט ווי דאס איז אין דער באשאפונג פון דעם אלגעמיינעם מענטשן, פון דעם אדם הראשון, וואס פון אים שטאמען דאך אלע פעלקער, איז דערפון אויך פארשטאנדיק אז אזוי האט געדארפט זיין ביי דעם ערשטן אנהייב פון דעם אידישן פאלק, וואס דאס איז דאך געווען ביי מתן תורה, און אויך פארדעם ביי אחד היה אברהם, ביי דעם ערשטן אידן אין וועלט, וואס דאס איז געווען אברהם, וואס ארום אים איז דאך געווען אלע אנדערע פעלקער ניט וואס זענען פארבונדן מיטן אייבערשטן, אפילו זיין פאטער. איידער ער האט זיך מיט גרענענעם די ענדערונג איז דאך ווי מ'האט ערשט געזאגט אין דער הגדה אז פריער זיינען געווען ניט ווי ס'דארף צו זיין דערנאך איז ואקח את אביכם את אברהם מארץ ואולך אותו בכל ארץ כנען אז דער אייבישטער האט ארויסגענומען אברהם'ען און האט אים געבראכט אין ארץ כנען און דערמיט הייבט זיך אן דער קרבנו המקום לעבודתו

ווי אזוי איז דאס אבער געווען ווי דערציילט אין חומש בפרטיות און מיט די איינצלהייטן דערביי, איז געווען אז אברהם ושרה אשתו, און ס'איז געווען הנפש אשר עשו בחרן, צוזאמען מיט זייערע אקטיוויטיס, מיט זייערע פעולות, מיט זייערע מעשים וואס זיי האבן געטון ביידע צוזאמען, ווי רשי טייטשט אפ אז אברהם האט זיך פארנומען מיט די מענער ארום אים, און שרה האט זיך פארנומען מיט די פרויען ארום איר, און זיי האבן דאס געטאן ביידע צוזאמען אלס אן איינצל אלס אן איינצלנע פאראייניגטע זאך, און דערמיט האט זיך אנגעהויבן דעם קרבנו המקום לעבודתו. דערציילונגען וואס זענען אין תורה איז דאס ניט גלאט צו דערציילן א זאך וואס האט געטראפן מיט הונדערטער אדער טויזנטער יארן צוריק און מען זאל האבן א שיינע זיכרון א שיינע מעמארי דערפון וואס האט געטראפן אמאל, נאר דאס איז א חלק פון תורה פון אן אנווייזונג און אן אפלערנונג מען זאל וויסן זיך ווי מען דארף זיך פירן איצטער, אז אף על פי כאטש אפילו מען לעבט אין א צייט וואס ס'איז דא אזוינע וואס אונטערשטרייכן אז יעדערער דארף זיין פאר זיך און זען נאר דאס וואס ער קען אויפטון און וואס איז אים נוגע און וואס ער קען פארדינען און וואס פאר אים לוינט, זאגט תורה אז דער עיקר דארף זיין געבויעט אז א פאמיליע זאל זיין א משפחה אחת, אן איינהייט און אן איינצלנע גוף, אף על פי וואס כדי עס זאל זיין א פאמיליע א משפחה מוז דאס צוזאמענגעשטעלט ווערן פון צוויי באזונדערע מענטשן וואס דער אייבערשטער האט זיי באשאפן אנדערש איינער פון דעם צווייטן,

אז ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו אז דער אייבישטער איז דער דער וואס איז גיט אלע עניינים אין וועלט, און א חוץ אים איז קיינער ניטא און מען זאל זעהן אדער און מען זאל אויך זעהן און דערזעהן און אנערקענען אז דער אייבישטער גיט יעדערן א שליחות אויף נעמען אנטייל אין דער הייליגער ארבעט

ווערט צוזאמענגעשטעלט ויקרא שמם אדם, דער אמת'ער נאמען אדם וואס דער של"ה טייטשט אפ אז דאס איז פון אפטייטש אדמה, מ' זענען דעמאלט געגליכן לעליון צו דעם אייבערשטן כביכול אליין,